מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק יט, עמוד צוויי הונדערט איין און ניינציק, די שיחה, די קעפל פון די שיחה איז ראש השנה ו' תשרי, דער מוציא לאור האט צוגעלייגט א שטערנדל ביי ו' תשרי, וויבאלד אז די גאנצע שיחה איז געבויעט אויף די הפטורה פונעם ערשטן טאג ראש השנה וואס איז דעם ענין פון תפילת חנה, אפאר טעג שפעטער איז דאך די יארצייט פונעם רבי'נס מאמע וואס האט געהייסן חנה, האט מען, האבן זיי געמאכט דעם קעפל ראש השנה ו' תשרי, וואס ו' תשרי איז יום היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חנה, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים, די מאמע פונעם רבי'ן, וואס איז נסתלק געווארן שבת תשובה בעת עלות המנחה שנת תשכ"ה. א געוואלדיגע געשמאקע שיחה וואס דער רבי איז מסביר די עבודה די תפילה פון חנה די מעשה וואס איז געווען מיט עלי ווי מיר זעהן אין די שיחה און ס'ברענגט ארויס א געוואלדיגע נייע ליכטיגע עבודה ווי מען דארף דאווענען ראש השנה און פארשטייט זיך אז יום כיפור ווערט אינגאנצן א אנדער מושג אין ווי מען גייט צו צום דאווענען ראש השנה צו אויספועל'ן אז מען זאל האבן א כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה ווי מיר לערנען אין די שיחה אות א' אין דער הפטורה פון ערשטן טאג ראש השנה וואס איז אין תחילת ספר שמואל ווי ס'שטייט ווי די גמרא זאגט אין מגילה ומפטירין בחנה, אזוי ברענגט זיך אראפ אין טור, דער אלטער רבי ברענגט עס אין שלחן ערוך, איז דארטן ווערט דערציילט וועגן חנה אז זי געווען אשת אלקנה, וואס דער תוכן איז אז פריער איז לחנה אין ילדים, עס שטייט אין פסוק אין שמואל א', און דערנאך דורך איר תפילה זייענדיג אין שילה במשכן איז זי נפקד געווארן מיט א זוהן וואס האט געהייסן שמואל הנביא. דער מכוון פון קריאת ההפטורה בחגים, ווי ביי אלע הפטורות, איז על דרך ווי קריאת התורה, דער דער מכוון וואס מען ליינט הפטורה איז דעם זעלבן מכוון ווי מען ליינט די תורה, און ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה, וויבאלד אז לכתחילה איז דאך די הפטורה געווען, ס'איז געקומען במקומו, ס'איז געקומען אנשטאטס ליינען, מען האט נישט געקענט ליינען אין די תורה, האט מען יעמאלט געליינט אין נביאים און כתובים. ווי דער רבי ברענגט אראפ פון אבודרהם אז לכתחילה דאך איז געקומען די הפטורה אנשטאטס תורה, וואס איז תורה? איז דערמילא די קריאת ההפטורה דארף זיין די זעלבע זאך ווי די ליינען תורה, ווייל דער זוהר זאגט דאך אויף דעם אז תורה איז מלשון הוראה, אז מען דארף זיך עפעס אפלערנען פון דעם, מען דארף לעבן מיט די תורה, מען דארף זיך לערנען פון די פרשה, אז א איד זאל דערפון אפלערנען א הוראה אין דער עבודה פון א אידן אין דעם שבת און אין דעם חג, אין דעם שבת וואס מען ליינט די הפטורה אדער אין דעם יום טוב וואס מען ליינט די הפטורה, דארף ער זיך אפלערנען פון דעם בעבודתו לה'. און אזוי איז אויך בענינינו, אף על פי אז דער טעם פארוואס מען זאגט די הפטורה בראש השנה, דער טעם הפשוט איז דאך ווייל חנה איז נפקד געווארן בראש השנה, ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה אז חנה איז נפקד געווארן בראש השנה אנטהאלט אבער די הפטורה כמה וכמה הוראות אין דער עבודה פון א אידן בראש השנה טאקע בפשטות איז דאס ווייל זי איז נפקד געווארן בראש השנה דערפאר ליינט מען עס ראש השנה אבער די הפטורה אנטהאלט אין זיך זייער אסאך הוראות אין די עבודה פון א אידן ווי ער דארף דינען דעם אויבערשטן בראש השנה און אויך כמה וכמה הוראות בכלל נישט נאר אויף ראש השנה ווי די גמרא זאגט ווי די גמרא זאגט אין אין ברכות אמר רב המנונא

די נקודה די עבודה וואס האט געברענגט צו פקידת חנה וואס איז דאס איז געווען איר תפילה בשילה איז מסתבר לומר אז דער לימוד עיקרי פון דער הפטורה בנוגע דער עבודה פון א אידן בראש השנה איז אין תפילת חנה מילא וויבאלד אז דער נקודה פון דעם נקודה עיקרית פון דער פון דער הפטורה איז דאך אז זי טאקע נפקד געווארן בראש השנה אבער פון דעם דא ווי אזוי איז זי נפקד געווארן דורך דעם ענין פון תפילה, און געזאגט פריערט אז ס'איז דא אין דעם אין די הפטורה דא הוראות אויף ראש השנה און הוראות אפילו בכלל אויכעט ווי געזאגט פריערט, ממילא מוז מען זאגן אז אין דער אין דער ענין וואס זי האט אויסגעפועלט מיט דעם דאווענען, פון דעם דארף מען זיך עפעס אפלערנען. בפרט לויט דער דעה וואס ברענגט זיך אין של"ה אז אויך תפילת חנה איז געווען בראש השנה, דער של"ה אין זיין מסכתא ראש השנה זאגט אז אז זי איז נפקד אז אז איר תפילת חנה איז געווען בראש השנה נישט נאר זי איז נפקד געווארן בראש השנה נאר איר תפילה איז געווען בראש השנה און דער רבי זאגט אין דער הערה אז ס'איז נישט ווי דרשת רז"ל אין ילקוט שמעוני אז עס שטייט ויהי היום אז עס איז געווען בעת עליה לרגל רבי זאגט אז ס'געווען אז ס'איז נפקד געווארן אז די תפילת חנה איז אויך געווען בראש השנה נישט ווי ס'שטייט אין ילקוט שמעוני אז ס'געווען בעת עליה לרגל אות בית וועט מען דאס פארשטיין צו פארשטיין וואס איז די נקודה פון חנה'ס דאווענען וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אויף א אידן ווי מען דארף דאווענען ראש השנה איז וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם סיפור וועגן תפילת חנה דערציילן קודם דעם הסבר וואס איז געווען מיט תפילת חנה, לויט דעם וועלן מיר זיך קענען אפלערנען פאר אונז, אז פריער האט עלי הכהן איר אנגענומען אלס א שיכורה, ווייל איר תפילה איז געווען אין אן אופן פון מדברת על לבה גומר, לכתחילה האט עלי הכהן געמיינט אז זי איז א שיקער, און האט איר דערפאר אויסגערעדט, און האט איר געזאגט עד מתי תשתכרין גומר, ביז ווען עסטו זיין שיקער? און חנה האט אים אויף דעם געענטפערט לא אדוני, ואשפוך את נפשי לפני ה' און אזוי ווייטער איז דא דא געווען א א גערעדט א וויכוח צווישן עלי מיט חנה דער רבי לכאורה איז נישט פארשטאנדיג ער וועט פרעגן א פאר שאלות און דער רבי וועט עס פארענטפערן זייער געשמאק א' ווי קומט עס אז עלי הכהן זאל האבן אזא טעות מן הקצה אל הקצה אנשטאט צו דערקענען אז זי איז מתפלל מיט א שפיכת הנפש האט ער גאר געמיינט אז זי איז א שיכורה ווי ס'ברענגט זיך אז עלי איז דאך יענעם טאג נתמנה געווארן פאר א שופט ישראל, און א שופט איז דאך דער מנהיג העם, און א שופט איז דאך אויכעט איז דאך א ענין פון דיינות, א דיין, ממילא זאגט די גמרא אין שבת אז ס'דארף זיין דן דין אמת לאמיתו, דן דין אמת לאמיתו ברענגט זיך אראפ אין תוספות איז אז ס'איז פארבונדן מיט אריינקוקן אין די מחשבה פון וועגן וואס מ'רעדט, ס'הייסט אז עלי האט געדארפט אריינקוקן און זען וואס טוט זיך דא, לכתחילה קומט ער און ער מיינט אז זי איז א שיכורה. ב. צווייטע שאלה, אפילו מען זאל געפינען א סברה ווי אזוי עלי האט געמאכט דעם טעות, איז נאך אלץ נישט מובן פארוואס דערציילט מען וועגן דעם אין תורה. לאמיר זאגן אז מיר טרעפן א ענטפער פארוואס עלי האט געמיינט אז זי איז א שיכור, אבער פארוואס דערציילט דאס די תורה? ס'איז דאך אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. די גמרא אין בבא בתרא דערציילט אז ווען ס'קומט אין ווען נח האט געדארפט אריינעמען די אין די תיבה די אלע חיות שטייט הבהמה אשר איננה טהורה עס ווערט נישט דערמאנט אפילו די בהמה טמאה על אחת כמה וכמה להבדיל ווען מ'רעדט וועגן בנוגע עלי הכהן פארוואס דארף מען דערציילן די גאנצע מעשה אז ער האט געמאכט א טעות און ער האט געמיינט אז זי איז א אז ער האט געמאכט א שיכור אז זי איז געווען א שיכור און אפילו אז מ'האט געפונען א הסבר אויף דעם טעות ג די דריטע שאלה, וויבאלד אז ויחשבה עלי לשיכורה, ער האט דאך געטראכט אז זי איז א שיכור, פארוואס האט עלי אפגעווארט מיט זיין אויסרעדן איר ביז זי האט געענדיגט איר תפילה ווי רשי טייטשט אפ, ועלי שומר את פיה, זאגט רשי לשון המתנה, ער האט געווארט זען ביז זי האט געענדיגט. אויב ער זעט אז זי איז א שיכור, ער האט דאס ער האט דאך גלייך געדארפט איר מפסיק זיין און זען אז מען זאל איר ארויספירן פון בית השם. פארוואס האט ער געווארט ביז זי האט געענדיגט? ס'איז דא דריי געשמאקע קשיות אויף דעם, די ערשטע שאלה ווי קען זיין אז עלי זאל מאכן אזא טעות מן הקצה לקצה ער זאל מיינען אז זי איז א שיכורה און זי זאגט אים אז זי דאווענט מיט שפיכות הנפש, און אפילו מ'זאל געפינען א הסבר פארוואס ער האט געמאכט דעם טעות, דארף עס די תורה נישט דערציילן, די תורה גיבט דאך אכטונג אפילו בגנות בהמה טמאה דערציילט מען נישט. און די דריטע שאלה, אז אויב ער טראכט אז זי איז א שיכור פארוואס ווארפט ער איר נישט ארויס גלייך? וואס ווארט ער ביז זי וועט ענדיגן? אות ג. פון דעם אלעם איז מוכרח אז עלי האט איר באטראכט נישט אלס א שיכורה אין פשוט'ן זין. דער רבי ברענגט אראפ אין א הערה פערצן להעיר מסידור, פונעם אלטן רבי'נס סידור, די מה שכתוב, די מה שאמר עלי, עד מתי תשתכרין, איז געווען א ענין פון שכורת ולא מיין. סא דער רבי זאגט פון דעם אלעס פון די אלע דריי שאלות וואס מיר האט מוז מען צוקומען צו א מסקנה אז ער האט נישט געמיינט אז איז א שיכורה אין דעם אין דעם פשוטן זין וואס האט ער געמיינט נאר אז איז א שיכורה אין דעם עניין התפילה וואס מיינט דאס דאס מיינט וויבאלד אז די תפילה פון חנה איז געווען אין אן אופן פון הרבתה להתפלל ווי ס'שטייט אין פסוק איז עס א תפילה יתירה מן המידה געדאוונט צו צופיל געדאוונט וואס איז נישט קיין דבר הרצוי ס'איז נישט קיין דבר הרצוי אז מ'זאל דאווענען אזוי לאנג ווען מ'איז עומד לפני השם בבית השם איז נישט קיין פלאץ וואס מ'דאווענט אזוי לאנג, ווי מ'וועט זען שפעטער קלארער ווי דער רבי שרייבט כדלקמן, אין סעיף ט' וועט מען זען קלארער. און חנה'ס ענטפער אויף דעם איז, אויף דעם וואס מ'זאגט ערשט אז עלי' האט נישט געזאגט אז ס'איז סתם א שיכור, נאר וואס דאווענט זי אזוי לאנג ווען ס'איז נישט קיין דבר הרצוי ווען מ'שטייט לפני השם בבית השם, האט חנה אים געענטפערט, ואשפוך את נפשי לפני ה', אז ווען דער הרבתה להתפלל איז פארבונדן מיט שפיכות הנפש, איז עס נישט א ענין פון שיכרות אין תפילה, נאר אדרבה א דרגה נעלית אין תפילה. און חנה האט אים געענטפערט אויף דעם וואס ער האט געזאגט אז בשעת מען שטייט אז דער ענין פון שיכורה איז דאס דער שיכור אין דאווענען אז ס'איז הרבתה להתפלל, האט זי אים געענטפערט אז ווען איז הרבתה להתפלל נישט גוט ווען ס'איז הרבתה סתם אזוי, אבער אז ס'רעדט זיך וועגן שפיכת הנפש ואשפוך את נפשי לפני השם יעמאלט איז איז נישט שייך צו זאגן אז ס'איז א ענין פון שיכרות נאר פארקערט ס'איז א דרגה נעלית אין תפילה א הויכע דרגה אין דאווענען און דאס איז אויך די שייכות פון תפילת חנה צו ראש השנה יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון תפילת חנה מיט ראש השנה ווייל די טענה ומענה צווישן עלי הכהן און חנה וועגן דעם אופן התפילה בבית השם גיט אויך א פארשטאנד אין דעם תוכן כללי פון תפילת חנה און פון כמה תפילות בראש השנה כדלקמן לויט דעם וואס די טענה מיטן ענטפער וואס עלי האט איר געטענה'ט אז זי דאווענט צו לאנג, און חנה האט אים געענטפערט אז ווען ס'רעדט זיך וועגן וועגן ואשפוך את נפשי אז ס'איז א תפילה פון שפיכת הנפש איז דאס נישט צו לאנג נאר אדרבה ס'איז א הויכע דרגה, לויט דעם וועט מען פארשטיין זייער געשמאק וועגן דעם ענין פון דאווענען ראש השנה און א פאר סארטן דאווענען וואס מען זאגט אין ראש השנה אין דאווענען כדלקמן, אות ד'. בנוגע די תפילות פון ראש השנה געפינט מען צוויי עניינים הפכיים, צוויי צוויי זאכן וואס זענען ממש סותר איינער דעם אנדערן, היפך הגמור איינער פונעם צווייטן. ראש השנה איז דער יום הדין אויף אלע צרכי האדם, הן ברוחניות והן בגשמיות. ראש השנה איז דער יום הדין אויף אלץ, ווי עס שטייט, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב, א פסוק אין תהילים, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב, זאגט מען אויף דעם חוק לישראל איז פון לשון ווי ס'שטייט אין משלי הטריפני לחם חוקי וואס מיינט דאס חוק לישראל אז ראש השנה איז דער חוק לישראל קומט דאס פון דעם ווארט פון הטריפני לחם חוקי חוק לישראל פון לשון לחם חוקי וואס מיינט דער דין ומשפט אויף מזונות וואס מזונות מיינט אלע צרכים גשמיים נישט דווקא נישט דווקא מזונות ברויט. וואס איז משפט לאלקי יעקב? דער פסוק זאגט דאך כי חוק לישראל און משפט לאלקי יעקב, אין דעם פסוק ווערט ארויסגעברענגט אז ראש השנה איז דער טאג וואס ס'ווערט וואס מ'ווערט וואס מ'ווערט גע'משפט סיי אויפ'ן חוק לישראל אויף די גשמיות און סיי משפט לאלקי יעקב וואס דאס איז דער דין און משפט אויף עניינים רוחניים וויפיל מ'זאל וויפיל ס'זאל נמשך ווערן גילוי אלוקות בנפשו ווי דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה און דערפאר בעט מען אין די תפילות פון ראש השנה איז מען מתפלל אויף בני חיי און מזוני און אויך אויף הצלחה אין עניינים רוחניים דאס איז איין איין זייט פון ראש השנה לאידך גיסא איז אבער ידוע אז די נקודת העבודה וואס עיקרה איז בתפילה פון ראש השנה וואס דער עיקר נקודת העבודה פון דאווענען אין ראש השנה באשטייט אין מכתיר זיין דעם אויבערשטן אלס מלך

ווי קען מען פועל'ן אז דער מלך זאל וועלן זיין א מלך, מלך גשמי, און על אחת כמה וכמה מ'רעדט וועגן דעם אייבערשטן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איז הכתרת המלך וקבלת מלכותו איז אז דער גאנצער עולם, גאנצע עם, ווייזט אז זיי האבן א תנועה פון ביטול בתכלית, דורך דעם וואס מען ווארפט זיך אינגאנצן אונטער צום מלך, ביז מען פילט גארנישט די אייגענע רצונות. און דער ביטול רופט ארויס ביים מלך ער זאל אננעמען די הכתרה. ממילא קומט דאך אויס יעצט לויט דעם וואס מען האט ערשט געלערנט אז אין אז אין אז אין ערשטן זאך וואס מען לערנט אין דעם פסוק כי חוק לישראל משפט לאלקי יעקב איז דאס אז מען בעט אויף מזונות און אלע ענינים גשמיים און אויכעט לאלקי יעקב אויף ענינים רוחניים דאס איז איין זאך און צווייטן זייט זעט מען אז דארף זיין דער ענין פון קבלת המלכות מוז זיין א ביטול לגמרי זאגט דער רבי וואס די ענינים זענען דאך תרתי דסתרי איינער איז סותר דעם צווייטן זיי קענען נישט זיין ביידע זאכן צוזאמען בעת מען שטייט אין א ביטול בתכלית צום מלך איז מען נישט בגדר צו טראכטן און בעטן וועגן אייגענע צרכים, וואס איז שייך נאר דאן ווען מען האט אייגענע רצונות. ווי געזאגט פריערט, ווען ס'קומט ראש השנה מ'איז ממליך דעם אייבערשטן, דארף מען זיין א ביטול לגמרי און ס'נישטא קיין אייגענע רצונות בכלל. און דאס איז אזוי אפילו בשייכות צו רוחניות'דיגע צרכים, אפילו וועגן רוחניות'דיגע צרכים דארף אויך נישט זיין, דארף זיין די גאנצע תנועה דארף זיין פון ביטול צו דעם מלך און מ'איז אים מקבל אלס א מלך. ועל אחת כמה וכמה, אז אויב איך זאג אויף רוחניות'דיגע איז נישט שייך, איז דאך על אחת כמה וכמה בנוגע גשמיות'דיגע בקשות, וואס אויף זיי איז דער עיקר הדין פון ראש השנה, כמבואר בהגהות מיימוניות. אין הגהות מיימוניות אין הלכות תשובה ריש פרק ג' ברענגט ער אראפ בשם דעם רמב"ם, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין ליקוטי תורה,

כידוע וואס עס שטייט אין תיקוני זוהר, געוואלדיגע ווערטער וואס שטייט אין תיקוני זוהר, אז די וואס בעטן ביומא דכיפורא, די וואס קומען אין שול און זיי בעטן ביומא דכיפורא, און זיי בעטן אויף א לשון, דער לשון פון זוהר ממש, זיי בעטן אויף מזונא, סליחה, וכפרה, וחיי, און זיי בעטן אויכעט כתבנו לחיים, זיי זענען ווי כלבים וואס שרייען האב האב. מען זעט ווי א הונט שרייט, שרייט ער האווקעט, האו האו. ממילא זאגט דער זוהר אז איינער וואס קומט אין שול און ער בעט אויף מזונא סליחה וכפרה וחיי און ער זאגט כתבנו לחיים, איז ער ממש ווי כלבים וואס זיי שרייען האו האו, ווייל זיי טראכטן וועגן זיך, דאס זאגט דער זוהר, און נישט וועגן דער שכינה. איז שטימט דאך נישט די ביידע זאכן קען דאך נישט זיין צוזאמען אבער לאידך גיסא זיינען די בקשות אויף צורכי האדם אריינגעשטעלט געווארן אין נוסח התפילה דורך חכמינו זכרונם לברכה חזל האבן אריינגעשטעלט אין נוסח התפילה פון ראש השנה דעם עניין פון בקשות און זיי זיינען מבאר אז דאמאלס איז דער זמן רצון אויף מילוי הבקשות וכו' חזל וואס האבן אריינגעלייגט אין סידור דעם ענין אויף בקשות אויף גשמיות, האבן זיי אויך זאגן אויף פארוואס איז דאס ווייל ראש השנה איז די צייט אויף א כתיבה וחתימה טובה אויפן גאנצן יאר, וואס מיט דעם איז פארשטאנדיג אז די בקשות דארפן זיין נישט נאר מצד קבלת עול, וויבאלד דער אויבישטער האט געהייסן א אידן בעטן זיינע צרכים בראש השנה, טוט ער אזוי בלויז בכדי צו מקיים זיין דעם רצון העליון. ס'לייגט זיך נישט אין שכל אז מען זאגט א מענטשן אז די חזל האבן אריינגעלייגט אין סידור בעטן פאר גשמיות, טו עס מיט קבלת עול, אבער מיין נישט באמת אז דו בעטסט פאר גשמיות, ניין, נאר אין אן אופן אז ער האט א רצון והרגש אין די צרכים המבוקשים, קומט דאך אויס פון דא אז מען האט אריינגעלייגט אין סידור אזא זאך דארף מען עס טון בכוונה תחילה, מען דארף עס טון נישט מיט קבלת עול נאר מיט א רצון, ווייל ער וויל טאקע האבן גוטע גשמיות און ער וויל האבן טאקע גוטע רוחניות.

ממילא אז דער אייבישטער זאל אים געבן זיינע צרכים, וואס דערביי פאדערט זיך מען זאל פילן די אייגענע מציאות, מרגיש זיין וואס עס פעלט אים, א איד קומט אריין ראש השנה אין שול און ער דאווענט און ער איז צובראכן און ער דאווענט מיט מיט מיט בכיות און ער בעט ביים אייבערשטן, פארוואס? ווייל ער ווייסט אז ס'פעלט אים עפעס, ער בעט אויף ער בעט אויף פרנסה, ער בעט אויף נחת, ער בעט אויף אלע גוטע זאכן. און צוזאמען דערמיט דארף ער זיין דורכגענומען מיט דעם דורכפירן דעם תמליכוני עליכם, וואס פאדערט א פולשטענדיגן ביטול וואס איז שולל די אייגענע מציאות, איז לכאורה דא א געוואלדיגע סתירה און ס'איז תרתי דסתרי, און מ'בעט ביי א אידן אז ער זאל עס טון ראש השנה ביידע זאכן צוזאמען, אז ער זאל דאווענען און בעטן אויף גשמיות, ווידער ווי מען ברענגט אראפ אין הגהות מיימוניות אז דער עיקר אז דער עיקר אז דער עיקר ראש השנה איז בנוגע גשמיות'דיגע בקשות. און ער זאל עס טון אין א אופן נישט ווייל חזל האבן געזאגט אז ער זאל עס טון מיט קבלת עול נאר ער דארף טאקע בעטן און ער דארף בעטן ווייל ס'פעלט אים פון צווייטן זייט זאגט מען דארף זיין בטל ווען מ'איז בטל איז דאך נישטא קיין אייגענע רצונות אינגאנצן ווי קען מען טון ביידע זאכן צוזאמען זאגט דער רבי אין אות ה' דער רבי טרייט צו פארענטפערן אויס אויף אויף און דער רבי זאגט ניין אז ס'דא א חילוק פון ראש השנה ביז א גאנץ יאר לכאורה קען מען פרעגן די זעלבע שאלה אויך בנוגע די תפילות פון כל השנה כולה א גאנץ יאר ווען מען דאווענט איז אויך דא די זעלבע שאלה, ביי דער תפילה פון שמונה עשרה איז דער מתפלל כעומד לפני המלך, די גמרא זאגט אין שבת, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שולחן ערוך, די גמרא זאגט אין ברכות, רבי עקיבא אומר, עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס שטייענדיג פאר א מלך, בשעת ער שטייט פאר'ן מלך ביי שמונה עשרה, טאר מען נישט ארויסווייזן קיין תנועה, דער לשון פון אלטער רבי אין שולחן ערוך איז, עומד לפני המלך אין לזוז ממקומו, במילא טאר מען נישט ארויסווייזן קיין תנועה פון אייגענע מציאות ביז ווי מיר געפינען אין גמרא אין חגיגה אז אפילו מחווה במחוג קמי מלכא איז א זאך פאר וועלכע עס קומט דער עונש פון היפך החיים די גמרא דערציילט אין חגיגה אין דף ה עמוד ב, די מעשה מיט רבי יהושע בן חנניה מיט מיט דעם גוי וואס ער איז געווען דארט און האט געוויזן פארן קיסר עפעס א זאך צו רבי יהושע, רבי יהושע האט אים גענפערט, דער קיסר האט געפרעגט דעם גוי וואס האסטו געמאכט מיט דיינע פינגער, וואס האסטו געוויזן רבי יהושע'ן, בקיצור מ'האט אים מ'האט אים געהרגעט, ס'איז דא א ענין פון היפך החיים. איז ממילא איז דאך די שאלה און דער אלטער רבי זאגט אין שלחן ערוך אז אין לזוז ממקומו און מען שטייט פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זאגט רבי עקיבא אין גמרא און צוזאמען דערמיט האט מען קובע געווען פאר יעדן אידן אין נוסח התפילה די יו ד בית ברכות אמצעיות וואס תוכנן איז שאלת צרכיו איז לכאורה וואלט מען געקענט פארענטפערן וואלט מען געקענט זאגן אז די שאלה איז נישט נאר אויף ראש השנה וואס זאגסט אז מ'דארף האבן אז ס'דארף זיין ביידע זאכן קבלת המלכות דארף זיין די תפילה פאר זאכן וואס ס'פעלט אים מ'זעט דאס אין יעדן טאג אין דאווענען אין שמונה עשרה אז פון איין זייט איז דא דער ענין פון אז מען שטייט אז מען טאר זיך נישט רירן מען טאר נישט מען טאר נישט מאכן קיין רמז מיט די הענט און נישט מיט די אויגן און מען טאר נישט אוועק גיין פון פלאץ און פון דעסוועגן איז דא יו ד בית ברכות אמצעיות בעט מען דארטן אלע זאכן אתה חונן און ברך עלינו מען בעט מען בעט חכמה בינה ודעת און מען בעט אריכות ימים מען בעט רפאינו די אלע צוועלף ברכות זאגט דער רבי אבער מען קען מען קען נישט פרעגן אויף א גאנץ יאר פארוואס ווארום עס איז פאראן א גרויסער חילוק צווישן תפילת ראש השנה און תפילות כל השנה, א מורא'דיגער חילוק צווישן ראש השנה און א גאנץ יאר, בכל השנה נאך דער הכתרה פון ראש השנה, ראש השנה איז מען מכתר דעם אייבערשטן, און נאך ראש השנה איז דער אויבערשטער כביכול ווי א מלך וואס פירט אן מיט א מדינה, דער אייבערשטער איז כביכול אין אזא מצב ווי א מלך וואס פירט אן מיט א מדינה, דערפאר איז דאן דער ביטול פון די בני המדינה צום מלך אין אן אופן אז עס הערט זיך אן אז ס'איז דא די מציאות און די צרכים פון די אנשי המדינה. וואס טוט דער מלך? דער מלך פירט אן מיט די גאנצע מלוכה, ער פירט אן אלע חוקים, ער פירט אן ביי זיי זאל זיין געלט, ביי זיי זאל זיין די צבא, דער מלך פירט אן מיט אלע סארטן זאכן, ממילא אז ער פירט אן מיט אלע זאכן, דעמאלט הערט זיך אן אז איך בין א מציאות און איך וויל עפעס האבן פון דעם מלך, ממילא דער מלך וואס מיט זיי פירט אן, מיט די אלע זאכן פון די אנשי המדינה פירט אן דער מלך. עס איז נאר וואס בשעת מען שטייט ממש לפני המלך דארף זיין ניכר אז די גאנצע מציאות פון דער מדינה איז נישט קיין זעלבסטשטענדיגע נאר זי איז אונטערגעווארפן דעם מלך אפילו ווען מען שטייט ביי שמונה עשרה דארף מען פילן אז מען איז אונטערגעווארפן אונטער דעם מלך אבער עס איז שייך יעמאלט צו בעטן די עניינים פון זיינע גשמיות'דיגע עניינים אין די צוועלף ברכות אמצעיות בשעת אבער מען דארף דאס א גאנץ יאר, בשעת אבער מען דארף ערשט מכתיר זיין דעם אויבערשטן אלס מלך, ראש השנה איז מען דאך מכתיר ווען ער איז דאך מרומם און אפגעטראגן פון הנהגת המלוכה, ווי ס'ברענגט זיך אין די רבי שרייבט און ס'ברענגט זיך אין חסידות אז די נאכט פון ראש השנה ביזן בלאזן שופר איז די וועלט א פארחלש'טע און דער אייבישטער איז אין א אופן פון מרומם און אפגעטראגן פון הנהגת המלוכה, און מיט בלאזן שופר מיטן דאווענען איז מען ממשיך דעם ענין פון מלוכה. וואס פאדערט זיך יעמאלט? פאדערט זיך א גרעסערער טיפערער ביטול, א ביטול בתכלית אין וועלכן עס הערט זיך נישט אן, קיין זאך קען זיך נישט אנהערן בשעת מען איז מכתיר דעם מלך, אויסער דעם מלך אליין, דער גאנצער שטיין פון דעם עם, און ווען זיי שרייען יחי המלך און ווען מען איז מכתיר דעם מלך, יעמאלט דארף זיין אז ס'איז נישטא קיין אנדער זאך. מילא קומט צוריק די שאלה, שטעלט זיך די שאלה, ווי קען מען אין אזא מצב בעטן דעם מלך וועגן אייגענע צרכים? און ס'שטייט דאך קלאר אז אין סידור איז אריינגעשטעלט געווארן אויף בקשת צרכיו אין ראש השנה, און געברענגט ווי פריער האט געברענגט אז בראש השנה איז גאר דער דין מער אויף גשמיות ווי אויף רוחניות, איז לכאורה ווי קען זיין די ביידע זאכן צוזאמען, מען בעט א איד אז ער זאל מכתיר זיין דעם אייבערשטן דארף ער זיין בביטול אינגאנצן, ס'איז נישטא קיין 'איך', ס'איז נישטא קיין רוחניות און ס'איז נישטא אוודאי קיין גשמיות, פון דעסטוועגן זאגט מען אז ער דארף עס יא טון. אות ו. דער ביאור אין דער ביאור בזה ווערן א ליכטיגער ענטפער און א ליכטיגער וועג ווי צו דאווענען ווי מען גייט אין שול אריין ראש השנה. דאס וואס א איד בעט אויף זיינע עניינים בראש השנה דארף זיין דער מבוקש נישט צוליב זיין תועלת, בכדי אז ער זאל האבן א ריבוי אין ענייני עולם הזה אדער אפילו א ריבוי אין עניינים רוחניים, נאר אלס המשך צו דער עבודה פון תמליכוני עליכם. די רבי לייגט אוועק די נקודה, יעצט די רבי וועט עס מסביר זיין זייער קלאר, א איד בעט אויף זיינע עניינים בראש השנה, איז דאס נישט ווייל ער וויל האבן דעם תועלת, ער וויל האבן אסאך עניינים אין עולם הזה, און אפילו נישט קיין ריבוי עניינים רוחניים, דער גאנצער בעטן וואס מען בעט אין ראש השנה אין דאווענען אויף א גוט יאר מיט די אלע זאכן וואס מען בעט אויף גשמיות און אויף רוחניות, איז דאס א המשך פון די עבודה פון תמליכוני עליכם, אדרבה, ס'איז איין זאך, דער תמליכוני עליכם מוז ארויסקומען אין א וועג צו בעטן אז מען זאל האבן גוטע גשמיות און האבן רוחניות, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק, כדי עס זאל זיך אויספירן דעם מלוך על העולם כולו בכבודך, אז אין דער גאנצער וועלט זאל זיך אנזען מלכותו של הקדוש ברוך הוא, איז דאס דורך דעם וואס א איד פארנעמט זיך מיט עניני עולם הזה און מאכט פון זיי א מכון לשבתו יתברך, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז דער גאנצער ענין פון דער אייבישטער'ס מלכות, זאגט מען דאך מלוך על העולם כולו בכבודך, איז דער גאנצער תפקיד פון א איד אז ער זאל אריינגיין אין וועלט און ער זאל מברר זיין די וועלט און אויפהויבן די וועלט און מאכן א רוחניות'דיגע וועלט, ממילא מוז ער דאך מוז ער האבן צוטון מיט עולם הזה, מוז ער האבן צוטון מיט עולם הזה דארף ער בעטן אויף גשמיות. וויבאלד אז יעדער איד האט ניצוצי קדושה וואס זענען שייך צו זיין נשמה און וועלכע ער דווקא דארף מברר זיין, דער אייבישטער האט איבערגעלאזט פאר יעדן איינעם ווי דער בעל שם טוב זאגט מ'וועט לערנען ווייטער דעם די ווערטער פון בעל שם טוב וואס ער זאגט אז יעדער איד האט זיך זיין נשמה האט זאכן וואס נאר ער קען מתקן זיין וואס זיי זענען מלובש אין דברים גשמיים וואס דער אייבישטער באשטימט לחלקו ולעבודתו יעדער איד האט זיך זיינע זאכן וואס ער דארף מברר זיין חס ושלום אז ער טוט עס נישט בלייבט א חסרון די זאך ווערט נישט מבורר דעריבער בעט דער איד ביים אויבערשטן אז ער זאל אים משפיע זיין זיינע צרכים, כדי ער זאל דורך זיי אויספירן דעם טייל פון מלוך על העולם כולו וואס איז שייך צו אים. א איד בעט ביי דעם אויבערשטן ער זאל אים געבן אלץ וואס ער דארף, ער זאל אים געבן אלע זיינע צרכים, אז ער וועט האבן אלע זיינע צרכים וועט ער קענען ממילא דורכפירן די עבודה, ער וועט קענען אויספירן און מעלה זיין און מברר זיין די ענינים גשמיים וואס איז אוועקגעלייגט געווארן פאר אים. ממילא קומט אויס אז אויך אין בקשת צרכיו פון ראש השנה איז נישט אריינגעמישט דער הרגש פון מציאות האדם, ער בעט גארנישט פאר זיך, ווייל ער בעט זיי נאר פאר דעם אויבערשטנ'ס וועגן. דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון דעם מגיד, אז וואס בעט ער? ער בעט להשפיע בשכינת עוזו, אדער ער בעט בשביל השכינה. ווייל ער בעט זיי נאר פאר דעם אויבערשטנ'ס וועגן, ואדרבה, דאס קומט דווקא מצד דעם תכלית הביטול אין וועלכן מען שטייט ביי דער עבודה פון הכתרת המלך. ס'איז נישט קיין סתירה, ס'איז נישט קיין תרתי דסתרי, ס'איז נישט קיין היפך הגמור, פונקט פארקערט, ער איז אינגאנצן בטל צו דעם אייבערשטן און איז מכתיר דעם אייבערשטן, ער מאכט אים פאר א מלך, וואס וויל דער מלך? דער מלך וויל אז מען זאל מאכן א דירה בתחתונים, אז דווקא דא למטה וויל דער אייבישטער אז מען זאל מאכן א דירה פאר אים, מוז ער האבן אז דער אייבישטער זאל אים געבן אלע גוטע זאכן, ער זאל האבן א רואיגן קאפ, ער זאל האבן נחת, ער זאל האבן פרנסה, ער זאל האבן אלע זאכן וואס ער דארף האבן, הצלחה אין אלע זיינע זאכן און געזונט, אז ער זאל קענען דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. ממילא איז אלץ וואס ער טוט, קומט עס אויכעט אין תכלית הביטול. ווארום וויבאלד אז בירור הניצוצות האט צו טון און איז פארבונדן מיט'ן עצם פון זיין נשמה, ממילא אז ס'האט צוטון מיט דעם עצם פון זיין נשמה, און דער עצם פון זיין נשמה איז דאך זיכער א ענין פון רוחניות און ס'וויל דווקא אלץ טון פאר דעם אייבערשטן, ממילא איז פארשטאנדיג. דען כשם ווי די כוונה פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא, פון מדרש תנחומא, אז דער אייבישטער האט געוואלט האבן א דירה בתחתונים, וואס ווערט דורכגעפירט, ווי ווערט דאס דורכגעפירט אז ס'ווערט א דירה, אז א איד לייגט תפילין, אז א איד נעמט א נעמט א שופר און ער בלאזט שופר און א לולב, דורך תורה און מצוות, וואס ווערט דורכגעפירט דורך עבודת הבירורים, איז ממילא וויבאלד אז נתאוה די זעלבע זאך ווי די כוונה פון נתאוה, איז מושרשת בעצמותו יתברך וואס ברענגט זיך אראפ אין אסאך ערטער אין חסידות אז דער אייבישטער בעצמו די עצם פונעם אייבערשטן וויל האבן אז עס זאל האבן א דירה דא בתחתונים דווקא אין א וועג פון א עולם הזה און ס'זאל זיין ס'זאל זיין א היים פון נסיונות און א איד זאל ביישטיין און ער זאל מברר זיין די וועלט און עס אויפהייבן מאכן דעם אייבערשטן א דירה דארטן על דרך זה איז ביי אידן וואס זיי פירן דורך די כוונה בפועל איז די עבודה אז די עבודה איז פארבונדן מיט עצם נשמתם, די זעלבע זאך ווי דער אייבישטער וויל דאס האבן האט עס צו טון מיט מושרש אין עצמות, די זעלבע זאך איז די עבודה פון א אידן איז אויכעט פארבונדן מיט זיין עצמות פון זיין נשמה. ממילא וואס קומט ארויס פון דעם? וואס אין עצם הנשמה איז דאך נישט שייך דער גאנצער ענין פון אייגענע רצונות, די נשמה האט נישט קיין אייגענע רצונות, זי איז חבוקה ודבוקה בך, און אין א אופן פון יחידה לייחדך, זי איז איינס ממש מיטן אייבערשטן, דער עצם הנשמה, ווי מען זאגט אין דעם דריטן טאג פון הושענות, איז פארשטאנדיק אז די בקשת צרכיו, כדי צו אויספירן די כוונה עליונה, איז פארבונדן מיטן ביטול פון עצם הנשמה, וואס ווערט נתגלה אין דער עבודה פון תמליכוני עליכם, ממילא איז דאס איין זאך. ער נעמט אן אז מאכט ער דעם מלך, ער שטייט אינגאנצן בביטול, בשעת ער שטייט אינגאנצן בביטול, וואס וויל ער? ער וויל אז ער זאל האבן גוטע גשמיות און גוטע רוחניות, ער זאל קענען אויספירן וואס דער אייבערשטער וויל, איז דאס נישט קיין ענין פון בעטן פאר זיך, ס'איז נישט קיין וואס אזא מציאות וואס ס'פעלט אים און דאס ער וויל אלץ עס זאל זיין פאר דעם אויבערשטן, אז עס קען זיין פאר דעם אויבערשטן ווי ס'דארף צו זיין, מוז ער האבן גוטע גשמיות. אות ז'. לכאורה קען מען פרעגן, לכאורה קען מען פרעגן אויף דעם. די בקשת צרכיו פון ראש השנה האבן חזל קובע געווען אין נוסח התפילה פאר יעדער אידן, און אין יעדן מעמד און מצב וואס ער געפינט זיך. ס'איז דאך ידע איניש בנפשיה. יעדער איינער ווייסט פאר ביי זיך אז דאס וואס ער בעט אויף צרכיו הגשמיים והרוחניים איז נישט בלויז כדי עס זאל זיך אויספירן דעם אויבערשטנ'ס כוונה, נאר על כל פנים אויך דערפאר וואס ער געפינט זיך במצר כפשוטו. דער רבי זאגט, מ'האט דאך אריינגעלייגט ראש השנה אין דאווענען, האט מען אריינגעלייגט פאר יעדן אידן, אידן וואס זענען אין א מעמד ומצב וואס איז נישט עפעס אזוי גרויסע גרויסע עובדי השם און גרויסע צדיקים, פשוט'ע אידן, און א פשוט'ער איד בשעת ער קומט בעטן און דאווענען ראש השנה, איז ער בעט די צרכיו הגשמיים והרוחניים, קען מען נישט זאגן אז ער בעט עס פאר'ן אלץ פאר'ן אויבערשטן, על כל פנים ער בעט עס אויך דערפאר וואס ער געפינט זיך במצר כפשוטו, ער וויל אז דער אויבערשטער זאל ממלא זיין זיינע, דעם מענטש'נס, צרכים. וואזוי? מידו המלאה וכו' ביז והרחבה. ואדרבה, אין דערויף באשטייט די מצוה, כמפורש בברכות התפילה און אין דערוף באשטייט די מעלה און אויפטו פון תפילה, שיתרפא החולה וירד הגשם כו', תפילה לגבי תורה, תפילה טוט אויף יהי רצון, ס'מאכט א נייעם רצון למעלה, ס'ברענגט אראפ א רצון, אזוי שטייט אין ברכות התפילה, אז ס'קומט אראפ אן ענין אויף ויתרפא החולה און ירד הגשם. במילא זאגט דער רבי לכאורה דאך א שאלה ווי קען מען זאגן אז בקשת צרכיו אויף אויף א אידן איז ער גייט אלעמאל מיטן עצם הנשמה און ער וויל אלץ אז ס'זאל זיין פארן אויבערשטען זאל קענען ממשיך זיין און ממלא זיין דעם ענין פון וואס ער זעלבסט מאכט אים דעם מלך איז בשלמא ווען מען וואלט פון אים געמאנט אז ער זאל אין תפילת ראש השנה כלל נישט טראכטן וועגן זיינע גשמיות'דיגע צרכים ווען מ'בעט אים אז ראש השנה דערמאנט מען נישט קיינע זאכן פון גשמיות, נאר די גאנצע עבודה זאל זיין בלויז אין דעם ענין פון תמליכוני עליכם, פועל זיין ביי זיך קבלת עול מלכותו יתברך, וואלט יעמאלט דאס קיין קשיא נישט געווען, די קשיא וואס מען האט ערשט געפרעגט וואלט נישט געווען קיין קשיא, פארוואס? ווארום היות ס'איז דאן דער זמן פון קירוב המאור אל הניצוץ, דרשו השם בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב גייט עס אויף די עשרת ימי תשובה, און דער קירוב המאור דער אייבישטער קומט נענטער צו דעם ניצוץ וואס מיר זענען דער ניצוץ, איז יעדער איד מסוגל צו נתעורר ווערן מיט א הזזה עצמית צו נענטער ווערן צום אויבערשטן, במילא איז דורך קירוב המאור ווערט יעדער איד נתעורר אז ער וויל ווערן נענטער צום אויבערשטן, במילא קען ער פארגעסן אויף זיינע אייגענע צרכים און האבן נאר דעם רצון פון צו זיין צוזאמען מיטן מלך. דאס וואלט געווען פארשטאנדיג, זאגט דער רבי ווי מאנט מען אבער ביי יעדער אידן, דער רבי האט אונטערגעשטראכן ביי יעדער אידן, ווי קען מען מאנען ביי יעדער אידן אז ביי אים זאלן זיין ביידע קצוות צוזאמען, ער זאל טראכטן וועגן זיינע אייגענע צרכים און וועלן אז דער אויבערשטער זאל זיי ממלא זיין, און אין דעם גופא זאל זיך נישט אריינמישן קיין אייגענע געפילן און פניות, נאר אינגאנצן זיין אויסן פארן אויבערשטנ'ס וועגן. ווי קען עס זיין? ווי קען מען פאדערן ביי א יעדער אידן, אלע אידן אין וועלכע דרגה זאלן נישט זיין, אז אז אין סידור איז דא מען בעט וועגן גשמיות, זאל ער טראכטן וועגן זיינע אייגענע צרכים, און ער זאל וועלן אז דער אייבישטער זאל עס ממלא זיין, און ס'זאל זיך נישט אריינמישן אין דעם אינגאנצן זיינע אייגענע צרכים, נאר אלעס זאל זיין פארן אויבערשטנ'ס וועגן. ווי קען עס זיין? זאגט דער רבי אין אות ח', וועט מען דאס פארשטיין לויטן פירוש הבעל שם טוב, דער בעל שם טוב ברענגט אויס, ברענגט זיך אין כתר שם טוב, אויפן פסוק אין תהילים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. טייטשט דער בעל שם טוב, אז דער הונגער און דורשט פון גוף צו א דבר מאכל אדער משקה, נעמט זיך פון דעם וואס נפשם בהם תתעטף, דער נפש וויל מברר זיין די ניצוצי קדושה פון דעם מאכל ומשקה, ווארום די ניצוצות זענען שייך צו אים, שהוא דווקא צריך לתקן. סאו דער בעל שם טוב טייטשט זייער געשמאק דעם פסוק פון רעבים גם צמאים, פארוואס איז א איד הונגעריג און דורשטיג צו דעם מאכל? ווייל ער פילט אז ער, דאס דער אייבישטער האט אים געגעבן אז ער זאל עס קענען מעלה זיין, ווייל נפשם בהם תתעטף, זייער נפש וויל דאס מעלה זיין.

דורכדעם וואס ער וועט עסן לשם שמים אז ער זאל קענען לערנען און דאווענען און דינען דעם אויבערשטן, פילט זיין נשמה וויל דאס מעלה זיין דעם עסן, ממילא איז טאקע איז דער מענטש פילט טאקע בלויז זיין טבעיות'דיגן הונגער, אבער דער אמת, דער פנימיות'דיגער ענין, איז אז דער הונגער איז פון די נשמה. ועל דרך זה זאגט דער רבי קען מען זאגן אויך בעניננו לויט דעם בעל שם טוב'ס ווארט, דאס וואס א איד בעט ראש השנה מיט תחנונים כו' אז דער אויבערשטער זאל אים געבן צרכיו הגשמיים והרוחניים, איז אף על פי אז בחיצוניות איז עס מצד דערויף וואס אים זענען נוגע עניינים פון בני חיי ומזוני און ס'איז נוגע אים זיין מציאות ער בעט אויף א אויף א לעבעדיגן יאר און ער בעט אז ער זאל לעבן און זיין געזונט און אלע זאכן איז אבער דער אמת און פנימיות פון דער שפיכת הנפש

בחיצוניות קוקט עס אויס אז ער וויל טאקע האבן די עניינים פון בני חיי ומזוני און ער וויל האבן זיין מציאות ער זאל לעבן זאל אים געבן זאל אים געבן זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים מיט אלע זאכן אבער דער אמת און פנימיות איז דער שפיכת הנפש איז דער הונגער וואס די נשמה וויל ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס כוונה פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים און מעלה זיין די וועלט צו עס מאכן א הייליגע וועלט און א געטליכע וועלט ממילא איז שוין פארשטאנדיג יעצט ווי א איד קען טון ביידע זאכן צוזאמען, ער שטייט טאקע בביטול אינגאנצן בקבלת המלכות, און דאס וואס ער בעט אויף זיינע גשמיות'דיגע זאכן איז בפנימיות וויל ער טאקע אויספירן דעם אייבערשטנ'ס כוונה, איז דאס נישט קיין סתירה צו דעם ענין פון ביטול אויף קבלת המלכות. ואדרבה, דאס גופא וואס מען זעט אז אידן ווערן נתעורר ביים זאגן ונתנה תוקף מי ינוח כו', ווען מען זאגט ונתנה תוקף און מען רעכנט אויס דארטן מי ינוח און מי ינוע, מי במים מי באש מיט די אלע זאכן וואס מען רעכנט אויס דארטן, און ווען מען זאגט דאס דארטן, ווערט א איד נתעורר פון טיפעניש פון הארצן, נאך מער ווי די התעוררות ביים זאגן מלוך על העולם כולו בכבודך וכו', מען זעט אז די התעוררות, דער שרייעריי מיט די אלע זאכן ביי די ווערטער, איז מער ווי ביי די מלוך על העולם כולו בכבודך, איז דאס אליין איז א הוכחה אז אזוי איז עס אויך באמיתית הענין, אז וואס וויל ער? ער וויל עס זאל זיין מי ינוח, ער זאל קענען אויספירן דעם אייבערשטנ'ס כוונות, מי ינוח וויל ער טאקע האבן גשמיות ער וויל זיין געזונט מיט אלץ אבער בפנימיות באמיתית הענין איז דאס וואס ער וויל ער וויל זיין געזונט און ער וויל לעבן און ער וויל אלץ האבן ער זאל קענען אויספירן דעם אייבערשטנ'ס כוונה איז דאס איין זאך ער איז בטל טאקע ער איז מכתיר דעם מלך און ער האט נישט קיין אייגענע רצונות באמת איז דער רצון איז אז דורך דעם וואס ער בעט די גשמיות ער זאל קענען אויספירן דעם אייבערשטנ'ס רצון ווארום אף על פי אז דער טעם גלוי אויף דעם איז, דער טעם גלוי וואס מען זעט אז ביי מי ינוח איז מען מער נתעורר ווי ביים זאגן ביי ונתנה תוקף איז מען מער נתעורר ווי ביי מלוך על העולם, ואף על פי אז דער טעם גלוי אויף דעם איז ווייל זייענדיג א נשמה בגוף זיינען ענייני עולם הזה נענטער צו אים און דערנעמען אים מער ווי עניינים רוחניים, מען זעט דער אייבישטער האט אונז געמאכט נשמות בגופים גשמיות'דיגע, איז נעמט אונז מער, מיר זענען נענטער, און ס'דערנעמט אונז מער עניינים גשמיים ווי רוחניים, איז אבער דער טעם פנימי אין דעם, ווייל די כוונה פון עצמותו יתברך איז דווקא אין דירה בתחתונים, כנזכר לעיל ווי מ'האט געלערנט אין סעיף ו' במילא דערנעמט עס אויך א אידן אין עצמיות הנפש שלו, ווי קען מען מאכן ס'זאל זיין א דירה בתחתונים, דווקא אז ער זאל האבן גשמיות, ער זאל האבן געלט און ער זאל האבן נחת און ער זאל האבן געזונט און ער זאל האבן די אלע זאכן וועט ער קענען דינען דעם אייבערשטן מאכן די וועלט, איז במילא איז וואס דערנעמט אים ווען ער קומט צו ונתנה תוקף פון מי ינוח, ווייל דאס וויל ער טאקע, ער וויל ער זאל קענען אויספירן די הכתרת המלך און ס'זאל זיין די דירה בתחתונים, און דערפאר ווערט ער נתעורר אין די בקשות דווקא. דערפאר ווערט מען נתעורר מער ביי מי ינוח ווייל דורך דעם וועט ער אויספירן די כוונה וואס בפנימיות איז די איז דאס די הזזה עצמית פון עצם הנשמה צו אויספירן די כוונה עליונה צו מאכן די וועלט א דירה לו יתברך אות ט' ויש לומר אז דאס איז אויך דער טעם בעבודה וואס מען האט קובע געווען צו זאגן די הפטורה פון תפילת חנה בראש השנה צוזאמען מיט די רייד פון עלי הכהן עד מתי תשתכרין וגומר די טענה פון עלי איז געווען אז בשעת מען שטייט לפני השם לפני קדשי הקדשים דער רלב"ג ברענגט אראפ אז ס'שטייט רעדט זיך לפני השם איז געשטאנען לפני קודש הקדשים דארף נישט זיין נוגע קיין זאך אויסער דעם אז מען איז לפני השם דארף נישט זיין נוגע קיין זאך אויסער דעם אז מען איז לפני השם. נישטא קיין ארט דאן צו ליגן אין בקשות פאר עניינים גשמיים, און אפילו נישט פאר אזא בקשה ווי ונתתה לאמתך זרע אנשים אויכעט נישט, און בפרט נאך אין אן אופן פון הרבתה להתפלל, אויף דעם האט געזאגט עלי אז ס'קען נישט זיין, ווי מ'זעט אין הערה דרײַ און פֿערציק, דער רבי זאגט להעיר מתפילת כהן גדול בהיכל ביום הכיפורים, די גמרא זאגט אין יומא שהיתה תפילתו קצרה, ממילא זאגט עלי, בפרט נאך אין אן אופן פון הרבתה להתפלל ווען דו שטייסט אין פראנט פון קודש הקדשים, דאס איז דאך א מצב פון שיכרות, פון אירע גוטע אבער דאך אייגענע ונתתה לאמתך רצונות, ס'איז טאקע גוטע רצונות, אבער ס'איז דאך אייגענע, זי האט געזאגט ונתתה לאמתך וואס זי האט געוואלט, איר רצון איז אזוי שטארק אז זי כאפט זיך נישט וואו זי געפינט זיך אז זי שטייט לפני השם, דאס איז געווען עלי'ס טענה, אויף דעם האט חנה געענטפערט, ואשפוך את נפשי לפני השם, נישט נאר איז איר תפילה פאר זרע אנשים נישט קיין ענין פון שיכרות חס ושלום אין אייגענע רצונות, נאר פארקערט, דאס איז א אויסגוס פון פנימיות הנפש, זייער געשמאק, ווי מען גערעדט פריערט אז בפנימיות איז יעדער איד איז דא די הזזה עצמית פון דעם עצם הנשמה, א נשמה וויל עסן ווייל זי וויל מברר זיין די זאכן, דאס דער אמת'ער טעם פארוואס א איד וויל עסן, דאס דער אמת'ער טעם פארוואס ביי ונתנה תוקף פון מי ינוח ווערט מער נתעורר ווייל דורך דעם וועט מען אויספירן דעם ענין פון קבלת המלכות, ס'איז איין זאך קבלת המלכות מיט מיט מי ינוח איז איין זאך איך וויל האבן אלע גוטע זאכן זאל קענען עס אויספירן, דאס איז נישט קיין ענין פון מציאות פאר זיך, זאגט דער רבי די זעלבע זאך זעט נכד ביי חנה ווי זי האט עס געזאגט אז דאס איז אן אויסגוס פון פנימיות הנפש וואס דאס דווקא האט א שייכות צום מצב פון שטייען לפני השם, סא דאס וואס איז אויסגוס פון פנימיות הנפש איז דווקא ווען זי שטייט לפני השם, ווי ס'שטייט אין תהילים קאפיטל כ"ז שטייט בקשו פני ווארום את פניך השם אבקש. זעה איך פון דעם אז דאס דער ענין פון פנימיות, בקשו פני, וואס האט נישט קיין אייגענעם רצון, ס'איז נישט וועגן איר אייגענער רצון, ס'איז ווען כל מציאותו איז וואס חבוקה ודבוקה בך. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, ויש לומר, דזה שעלי לא הרגיש בזה, ווי קומט דאס אז עלי האט נישט געפילט דאס און האט געזאגט אז זי איז א שיכור? הוא מפני שעניינו של כהן ולוי הוא להיבדל מדרכי העולם ולעמוד לשרת לפני ה', א כהן און א לוי איז דארף זיין נתבטל אינגאנצן פון עולם פון עולם, ווי דער רמב ם זאגט אין הלכות שמיטה ויובל, בפרט להדיה שאלי היה כהן גדול ווי ס'שטייט אין מדרש שמואל, שיושב במקדש כל היום, ולכן מצד בחינה זו אויב ער געווען א די דעה אז ער געווען א כהן גדול און בכלל א כהן איז מצד בחינה זו שאלה סרחב ולעמוד לפני ה' אין מצבים הופכים,

דאס אלס וואס זי האט געבעטן. אות יו"ד. און דערפון האט יעדער איד א הוראה בעבודתו יתברך אין זיין תפילה בראש השנה. יעצט קומט מען צו דעם מוסר השכל וואס מען קען זיך אראפלערנען פון דעם גאנצן מעשה, אז יעדער איד האט אין דעם א הוראה אין זיין דינען דעם אויבערשטן אין זיין דאווענען ראש השנה. ס'איז נישט גענוג וואס די פנימיות פון א אידן איז כדבעי, נאר די פנימיות דארף ארויסקומען בגלוי, און דערפאר, בשעת א איד שטעלט זיך בראש השנה בעטן ביים אויבערשטן אויף צרכיו הגשמיים, אדער אפילו הרוחניים, איז דא די בחינת עלי הכהן שבנפשו, יעדער איינער האט אין זיך א בחינה פון א כהן גדול א בחינת פון א אהרן, יעדער איינער האט אין זיך די בחינה פון עלי הכהן, איז די בחינה וואס איז די דרגה וואס ביי אים איז עלי הכהן טענה'ט צו אים, עד מתי תשתכרין? וואס פאר א טראכטן איצט וועגן ענייני עולם הזה און אייגענע צרכים? ס'איז דאך א זמן פון הכתרת המלך! איז ביי אים אליין טענה'ט די זיין עצם הנשמה טענה'ט די דרגה פון עלי הכהן טענה'ט צו אים וואס טוט זיך דא אף על פי כן דארף ער בעטן פאר די עניינים ער דארף בעטן פאר דעם דאדרבה דאס גופא רופט ארויס דעם ענטפער פון חנה דאס וואס עלי האט איר געזאגט עד מתי תשתכרין האט ארויסגערופן ביי איר דעם ענין וואס זי האט געזאגט אז זי בעט זיך אז עס רעדט זיך פון נפש אז נישט סתם אזוי נאר עס רעדט זיך פון א בקשה פון נפש אף על פי כן דארף ער בעטן פאר די עניינים דאדרבה דאס גופא רופט ארויס דעם ענטפער פון חנה אז ביי יעדער איד אפילו דער וואס דערוויילע טראכט ער וועגן זיינע הצטרכות'ן צוליב זיך אפילו א איד וואס ער טראכט וועגן זיך וועגן זיינע הצטרכות'ן די פנימיות פון די בקשה איז אן ענין פון ואשפוך את נפשי לפני השם אן אויסגוס פון פנימיות הנפש, וואס דאס פנימיות הנפש איז אלעמאל חבוקה ודבוקה בך, איין זאך מיט עצמותו יתברך, מילא זייער געשמאק אז אפילו דער עלי הכהן שבנפש טענה'ט עד מתי תשתכרין, דאס ברענגט ארויס, דאס האט ארויסגעברענגט דעם ענטפער פון חנה'ן, אז ביי יעדער אידן איז די זעלבע זאך, אפילו ווען דערוויילע בעט ער וועגן זיינע הצטרכות'ן צוליב זיך, איז אבער די פנימיות הבקשה ווייל ער וויל אויספירן דעם אייבערשטנ'ס כוונה. און כשם ווי דער ענטפער פון חנה האט אינגאנצן פארענטפערט טענת עלי, ס'האט דאך אוועקגענומען אינגאנצן די טענה פון עלי, ואדרבה, נישט נאר ס'האט צוגענומען די טענה פון עלי און האט איר נישט ארויסגעווארפן און אלס, נאר אדרבה, עלי האט מסכים געווען מיט איר, ביז צו געבן איר זיין ברכה און הבטחה, און האט איר געגעבן די הבטחה אין דעם, און ער האט געזאגט, ואלוקי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו, האט ער נאך געגעבן א ברכה אז ס'זאל מקוים ווערן,